ברוך השם, מסכת סוכה, דף. למד ט, עמוד א'. די זעקסטע שורה.
פון אויבן.
אין דער משנה האמער געלערנט, מקום שנהגו לכפול, אויב ס'א מנהג צו טאפלען פסוקים אין הלל זאל מען טאפלען. תנא מיר האבן געלערנט רבי כופל בה דברים, רבי האט געטאפלט. רש"י זאגט ער האט געטאפלט פון אנא אן. ווייס איך נישט וואס עפעס פונקט פון אנא, פון אודך האט רש"י געזאגט א טעם, ווייל ביז אודך איז אלע פסוקים געטאפלט, און ווי ליגט אין גמרא אז רבי האט געטאפלט פון אנא? ר' אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים, ער האט מוסיף געווען, וואס הייסט ער האט מוסיף געווען? ער האט געזאגט נאך נייע זאכן? דער הלל דאס איז דאך דער נוסח וואס מען האט מתקן געווען די אנשי כנסת הגדולה מען זאל זאגן, מאי מוסיף? וואס איז טייטש מוסיף? אמר אביי, האט אביי געזאגט, מוסיף לכפול, ער האט מוסיף געווען נאך פסוקים זאל מען טאפלען, מאודך ולמטה, ווי רש"י האט פריער געזאגט אין דער משנה, ווייל דער גאנצע קאפיטל ביז אודך איז יעדער פסוק געטאפלט, און דא נישט, האט ער דא אויך געטאפלט. אין דער משנה האט מען געלערנט אז אויב דער מנהג איז לברך, צו מאכן א ברכה ביי הלל, יברך, זאל ער מאכן א ברכה, עס מעסט זיך מיט דעם מנהג. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מיר האבן דאך א כלל, פאר יעדע מצוה דארף מען מאכן א ברכה, איז נישט קיין חילוק צי די מצוה איז מן התורה, מן נטילת ידיים, איז א מצוה מדרבנן, מען מאכט א ברכה, חנוכה, נר חנוכה, מגילה. זאגט אביי אויף דעם, לא שנו, ס'נישט געווארן געלערנט אין דער משנה אז די ברכה איז אפהענגיג אין די מנהג, דאס איז נאר גערעדט געווארן אלא לאחריו, נאר די ברכה וואס מען זאגט נאך הלל, אבל לפניו, אבער די ברכה וואס מען זאגט פאר הלל, מצוה לברך, דאס איז נישט אפהענגיג אין קיין מנהג, נאר דאס איז א מצוה, דאמר רב יודא אמר שמואל, רב יודא האט געזאגט פון שמואל'ס וועגן, כל המצוות כולן, אלע מצוות, צי די מצוה מן התורה, צי מדרבנן, מברך עליהם, מאכט מען אויף זיי א ברכה, עובר לעשייתן, איידער מען טוט די מצוה. פרעגט די גמרא, ומאי משמע, ווי ווייזט אויס דהאי עובר דער עובר, לישנא דאקדומי הוא, אז ס'איז א לשון פון איידער מ'טוט, דאמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק האט געזאגט, דכתיב, שטייט אין פסוק, וירץ אחימעץ, אחימעץ איז געלאפן דרך הכיכר, דורך דעם פלאץ, ויעבור את הכושי, דאס הייסט ער איז אריבער געגאנגען, ער איז געלאפן פאר איהם. אביי אמר, אביי זאגט מהכא פון א פסוק אין דער תורה שטייט והוא עבר, ביי יעקב פון דארט וואו די מתנות האט געשיקט ווען ער האט זיך געטראפן מיט עשוו'ן שטייט והוא עבר ער איז דורכגעגאנגען לפניהם פאר זיי, לכאורה אז איך האב א פסוק אין דער תורה וואס דארף איך ברענגען א פסוק פון תנך, נאר פון דעם פסוק עבר לפניהם איז נישט קיין שטארקע ראיה, איך, דארט מיינט מען טאקע פאר זיי, אבער דארט שטייט דאך אויך דערמאנט. דאס ווארט לפניהם קען איך זאגן, עבר מיט לפניהם מיינט מען פריער. ואיבעית אימא, דו ווילסט פון דעם פסוק ויעבור מלכם לפניהם, דער מלך איז געגאנגען פאר זיי, והשם בראשם. וואס איז דער כפות תמרים זאגט וואס איז מער בעסער דער פסוק ווי פריער, ווי וירץ אחימעץ? וירץ אחימעץ ויעבור את הכושי, קען דאך זיין ער איז געווען פריער, אבער ער איז געווען אסאך אסאך פריער, עובר לעשייתן טייטש מען דאך אז עס דארף זיין ממש גלייך נאכדעם ווי תוספות איז דא מאריך וועגן וועגן ווען מען זאל מאכן די ברכה פון לולב ברענג איך דעם פסוק ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם וואס דארטן איז געוועזן גלייך נישט קיין סאך פאראויס רש י הלוקח לולב מחבירו בשביעית. אז אין שמיטה יאר קויפט איינער פון זיין חבר א לולב, דאס הייסט ראש השנה פון דעם זיבעטן יאר קויפט ער נאך ראש השנה א לולב. רש י איז נישט גורס דאס ווארט מחבירו, ווייל דא רעדט זיך אז ער קויפט פון א עם הארץ, און א עם הארץ איז נישט זיין חבר. איז דעם לולב מעג ער קויפן, אבער דעם אתרוג טאר ער נישט קויפן.

הלוקח לולב מחבירו, זאגט רשי לי נראה, מיר געפעלט דהלוקח לולב מעם הארץ גרסינן, איך דארף נישט לערנען די משנה מחבירו נאר מעם הארץ, פארוואס? דהא בעם הארץ קמיירי כדאמרינן בגמרא, די משנה רעדט זיך דאך אויך ביי וועמען? ביי א עם הארץ, ועם הארץ לגבי חבר לא קרי ליה חבירו. עם הארץ ווערט נישט אנגערופן לגבי דעם חבר לגבי דעם תלמיד חכם א חבר. איי וועסטו זאגן ביידע זענען עם הארצים, ואי לוקח נמי עם הארץ, אויב אזוי מי ציית לן וועט ער דען אונז פאלגן אז ער זאל נישט קויפן דעם אתרוג להחזיק חברו ער זאל האלטן זיין חבר בחשוד, אבער תוספות זאגט איך קען לערנען חברו אויכעט. ווייל מען טרעפט נאך מער, אפילו א גוי ווערט אמאל אויך אנגערופן מיט דעם לשון חבירו. נותן לו אתרוג במתנה, חבר שקנה, א חבר האט געקויפט, הושענא כולו, הושענא ווערט אנגערופן דער לולב מיט דעם הדס מיט דער ערבה, מעם הארץ בשביעית. יבקש ממנו זאל דער חבר בעטן פון דעם עם הארץ ליתן לו אתרוג במתנה, זאל אים געבן א אתרוג במתנה, לפי שאין רשאי וכולי, בגמרא מפרש טעמא, די גמרא מפורש, פארוואס א לולב מעג איך יא קויפן און א אתרוג טאר איך נישט קויפן? גמרא, פרעגט די גמרא, לא רצה ליתן לו במתנה מאי, אז דער עם הארץ וויל נישט אוועקגעבן. אומזיסט, קיין אתרוג, וואס זאל ער טון? אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט, מב, איז דא א עצה, מבליע ליה, ער טוט איינשלינגען דמי אתרוג בלולב, דאס הייסט, ער פארקויפט דעם לולב פאר אזוין פרייז, וואס אין דעם פרייז איז שוין דא פאר דעם אתרוג אויכעט, אבער הייסן הייסט דאס אז ער קויפט נאר דעם לולב. פרעגט די גמרא, וואס דארף ער בעטן א מתנה, וואס דארף ער מבליע זיין, וליתיב ליה בהדיא, זאל ער גיין באצאלן אים געלט פאר דעם אתרוג, פארוואס טאר מען נישט קויפן פון א עם הארץ א אתרוג אין שביעית? ענטפערט די גמרא, לפי ווייל ס'דא א דין שאין מוסרין דמי פירות שביעית, מ'גיבט נישט איבער די געלט פון די פירות פון שמיטה לעם הארץ צו א עם הארץ, ווייל אין די תורה שטייט דאך אז ווען מעג איך עסן די פירות פון שביעית, אויב ס'איז פארהאנען פאר די חיה אין פעלד מעג איך עס אליין עסן, דאס הייסט ביזן זמן הביעור מעג איך עס עסן, ווי וועט זיין. איך האב פארקויפט פירות שביעית און כ'האב באקומען פאר דעם געלט, דארף איך אויכעט זען אז ביז דעם זמן הביעור פון די פירות וואס איך האב פארקויפט זאל איך קויפן פירות און אין זיי נוהג זיין קדושת שביעית, ווי איז אבער. יעדן מענטש, דער מענטש וואס ער האט פירות פון זעקסטן יאר, פון פיפטן יאר, איז ווי וועט זיין איך וועל עס איבערגעבן צו א עם הארץ. דער עם הארץ וועט טון מיט דער זאך ביזנעס, ער וועט נישט ווען ס'וועט קומען דער זמן הביעור וועט ער דאס נישט מבער זיין פון דער וועלט, קומט דאך אויס מיט דעם וואס איך גיב איבער די געלט צו דעם עם הארץ בין איך דאך עובר אויפן לפני עור לא תתן מכשול. דתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ מען טאר נישט איבערגעבן די געלט פון פירות שביעית צו עם הארץ, יותר ממזון שלש סעודות, אויב די באטרעף פון דעם איז ביז דריי סעודות מעג מען יא, וואס איז די חילוק, ווייל דריי סעודות דאס איז כדי חייו, איי מיר האבן דאך אומעדום געלערנט אז א מענטש עסט א טאג נאר צוויי סעודות, נאר אמאל ביי סעודת שבת, ווען ס'איז ערב שבת בין איך דאך מתיר דריי סעודות צוליב די דריי סעודות מען דארף עסן שבת, איז אויב כ'האב שוין איינמאל מתיר געווען דריי סעודות האט מען שוין מתיר געווען אלע טעג פון דער וואך. ואם מסר, ווי וועט זיין דער חבר האט פארגעסן און ער האט איבערגעגעבן דעם עם הארץ, מער געלט ווי וואס מען קען פאר דעם קויפן דריי סעודות, ווי קען מען דאס פארריכטן? יאמר איז דער חבר וואס ער האט איבער געגעבן די איבריגע געלט זאל ער זאגן אזוי, הרי מעות הללו, די געלט וואס איך האב איבער געגעבן דעם עם הארץ, און אויף די געלט איז דאך חל געווען קדושת שביעית, יהו מחוללין, די קדושה פון דיע געלט זאל ווערן אויסגעביטן על פירות שיש לי, אויף די פירות וואס איך האב בתוך ביתי, איך האב ביי מיר אין הויז פירות, וואס דיע פירות זענען נישט משנת שביעית, זיי זענען פון זעקסטן יאר. פון פיפטן יאר זאל די קדושה פון דיע געלט זיך איבערטראגן אויף דיע פירות, קומט יעצט אויס אז די קדושה פון די געלט גייט אוועק, און קדושת שביעית גייט ארויף אויף דיע פירות. ובא און דער חבר קומט ואוכלן, און ער עסט דיע פירות וועלכע ער האט אויסגעביטן אויף די געלט, טוט ער דאס עסן בקדושת שביעית. וואס הייסט בקדושת שביעית? ווייל שמיטה איז דאך דא געוויסע דינים ווי מיר וועלן ווייטער לערנען אין גמרא, אז למשל אזא הנאה האבן פון די פירות וואס נישט יעדער מענטש האט פון דעם הנאה, מאכן א מעדעצין, נישט אלע מענטשן זענען קראנק, אדער מאכן פון דעם ווי די גמרא זאגט זילוף, אנדערע מענטשן טוען שמעקעדיגן וויין אויסשפריצן אין שטוב אויף א ריח טוב, דאס מאכן נישט אלע מענטשן, און די הנאות טאר מען נישט האבן פון פירות שביעית, מען מעג נאר אכילה, שתיה, סיכה, הדלקת הנר. במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אז איך מעג איבערגעבן דעם עם הארץ מזון שלש סעודות, בלוקח מן המופקר, אז כ'האב געקויפט, מן המופקר אז דאס איז געווען גענומען דאס פון א הפקר'דיגע פעלד, אבל בלוקח מן המשומר, אז איך זע די פעלד איז געווען ארומגעצוימט מיט א גדר און די טיר איז געווען פארמאכט, דעמאלט ה בין איך אים חושד אז ער האט אפגעשיידט אנדערע מענטשן פון דעם פעלד, אז ער היט נישט בכלל. קדושת שביעית, דעמאלט אויך אויב כ'בין אים שוין חושד איז אפילו בחצי איסר, אפילו איבערגעבן אים געלט א האלבן איסר צו קויפן ביי אים פירות שביעית, אסור איז ער אויך אסור, ווייל איך בין דאך אים ש ווייל איך זע דאך אז די פעלד איז געווען פארהיטן מיט א גדר. זע איך דאך ער איז אים נישט מפקיר צו די ארעמעלייט, דעמאלט טאר איך שוין גארנישט ניט איבערגעבן. מתיב רב ששת, האט רב ששת געפרעגט א קשיא, ומן המופקר, דארטן וואו איך נעם אן דער עם הארץ האט מפקיר געווען ג' סעודות ותו לא, מעג איך נאר קויפן פירות שביעית? פון דריי סעודות מערער נישט, ורמינהו, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הפיגם והירבוזין, דאס איז אזעלכע סארט ירקות וואס דיע ירקות זענען נישט חשוב, און דער סדר פון מענטשן איז א גאנץ יאר ווען עס וואקסט דאס ביי איינעם אין פעלד, לאזט קערט ער נישט, ווער עס וויל קומט דאס נעמען.

דאס א איז נישט חשוב, אבער דאס וואס וואקסט אין דעם גארטן האט עס א חשיבות, איז מען עס נישט, איז נישט אזוי דער דין, אדער והגרגיר של אפר אויך א ירק של אפר, אפר ווערט אנגערופן וואס וואקסט אויף די לאנקע דא וואס וואקסט גראז, דיע זענען נישט חשוב. ממילא אז זיי זענען נישט חשוב, איז א מענטש איז עס מפקר, פטורין מן המעשר, זענען זיי פטור פון מעשר, אין שמיטה יאר בכלל גייט זיך נישט אן קיין תרומות ומעשר, נאר מען רעדט אלע יארן, פארוואס? ווייל אין פסוק שטייט ובא הלוי, דער לוי זאל קומען נעמען די מעשרות, כי אין לו חלק ונחלה עמך, ער דארף נעמען מעשרות פון דער זאך וואס ער האט נישט קיין חלק, אבער הפקר, צו לקט שכחה פאה, האט ער דאך א חלק, דארטן דארף מען נישט געבן קיין מעשר, און פון דעם לערנען מיר אראפ דעם דין אז הפקר איז פטור פון מעשר, וניקחין און דאס ווערט געקויפט. מכל אדם בשביעית, פון יעדן מענטש קען איך עס קויפן, כאטש דער דין שביעית גייט דאך אן אויף הפקר'דיגע, גייט דאך אויך אן קדושת שביעית, נו, נאר דער פשט איז אזוי, קדושת שביעית גייט אן ביי הפקר'דיגע זאכן, וואס דא בין איך נישט חושד קיינעמען אז ער האט עס געהיטן, פארוואס? ווייל א גאנץ יאר איז דאך נישט געהיטן, אפילו איך ווייס נישט זיכער. אז דער מענטש האט מפקיר געווען, אבער מיר ווייסן דאך אז די זאכן איז נישט דער סדר צו היטן, מעג מען זיי איבערגעבן די געלט, און איך בין ניט חושד ער'ט עס באהאלטן לסחורה. ווערט דא דערמאנט דאס לשון וניקחין, פארוואס די משנה זאגט גלייך דעם טעם, לפי שאין כיוצא בהן נשמר, ווייל אזעלכעס אזוי דאס ווערט נישט געהיטן, ווערט דא דערמאנט וניקחין, ס'ווערט געקויפט, וויפיל עס ווערט געקויפט ווערט נישט דערמאנט, ווייזט דאך אויס אז מן ההפקר מעג מען קויפן אפילו מער ווי מזון ג' סעודות. זאגט די גמרא, הוא מותיב לה, ר' ששת האט געפרעגט די קשיא, והוא מפרק לה, און ער האט פארענטפערט, בכדי מן שנו, עס ווערט נאר געקויפט וויפיל ער דארף האבן פאר זיין שפייז, דאס הייסט מזון ג' סעודות, וכן אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן בכדי מן שנו, דאס וואס שטייט ניקחין מיינט מען נישט א סך נאר מען מיינט מזון ג' סעודות. פרעגט די גמרא, מאי משמע ווי ווייזט אויס דהאי מן לישנא דמזוני אז מן איז א לשון פון שפייז? דכתיב ס'שטייט אין אנפאנג דניאל אז ווען מען האט גענומען דארטן צו די וימן להם המלך, דער מלך האט זיי געשפייזט, לכאורה קען מען דאך ברענגען א ראיה פון א פסוק אין דער תורה מן, מן, זיי האבן געזאגט פאר שפייז, נאר דארט די מן קען מען טייטשן דאס איז א צוגרייטונג צו שפייז. אבער דא דער וימן וואס ווערט דא דערמאנט אין דניאל מיינט מען מ'האט זיי געשפייזט. רש"י פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי אז דו זאגסט מען טאר נישט קויפן קיין אתרוג פארוואס ווייל אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ לולב נמי זאל איך א לולב אויך נישט טארן קויפן ווייל ביי א לולב גייט אויכעט אן קדושת שביעית, ענטפערט די גמרא, לולב, דער לולב וואס איך דארף אים האבן אין שמיטה יאר, סוכות דארף איך אים האבן, וויפיל טעג איז דאס געוואקסן אין דעם שמיטה יאר, איז געוואקסן צוויי וואכן, איז דאך דאס בר שישית, דער עיקר איז דאך געוואקסן אין זעקסטן יאר, הנכנס וואס גייט אריין לשביעית יאר. אין די פופצן טעג פערצן טעג ביז סוכות איז דאך עס נישט געוואקסן, און ביי א בוים איז א דין, און לגבי דעם דין קדושת שביעית קוק איך נישט ווען איך טו דאס אפקלייבן, נאר איך קוק בתר חנטה ווען עס שפראצט, ביי ירקות קוק איך בתר לקיטה, אבער ביי א בוים קוק איך ווען עס וואקסט. פרעגט די גמרא.

א בת שישית וואס גייט אריין אין זיבעטן יאר זאל איך אויך זאגן אז אזוי ווי ביי דעם לולב גייט נישט אן קדושת שביעית זאל ביי דעם אתרוג אויכעט נישט אנגיין? ענטפערט די גמרא, אתרוג בתר לקיטה אזלינן, ביי א אתרוג גיי איך בתר לקיטה, די אתרוג האט א אנדער דין פון אנדערע ביימער. דאס הייסט אז ביי אתרוג אפילו ער איז געוואקסן אינגאנצן אין זעקסטן יאר, נאר אויב איך האב אים אראפגעריסן פון בוים נאך ראש השנה אין זיבעטן יאר, גייט אויף אים אן קדושת שביעית. פרעגט די גמרא ווי קאנסטו אזוי זאגן? והא בין רבן גמליאל ובין רב אליעזר, ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת פון רב גמליאל'ן מיט רב אליעזר'ן לגבי דעם דין פון מעשר. ווייל דער סדר איז דאך אזוי, די ערשטע יאר פון שמיטה און די צווייטע יאר פון שמיטה איז דא מעשר ראשון און מעשר שני, און די זעלבע זאך די פערדע יאר פון שמיטה און די פיפטע איז מעשר ראשון און מעשר שני, די דריטע יאר און די זעקסטע יאר איז דא מעשר ראשון און מעשר עני, איז מיר דא א חילוק, איך דארף וויסן אז די פרי איז געוואקסן דעם. צווייטן יאר און איך האב עס אפגעריסן אין דעם דריטן יאר, איז אויב איך קוק בתר חנטה דארף איך געבן מעשר ראשון און מעשר שני, און אויב איך גיי בתר לקיטה איז דאך שוין מעשר עני, איז דא א מחלוקת ווייטער אין גמרא. אז רבן גמליאל לערנט אז לגבי מעשר גיי איך ביי דעם אתרוג לויט די לקיטה און ר' אליעזר זאגט אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי א בוים, דאס זאגט ער אז סיי רבן גמליאל סיי ר' אליעזר וואס זיי קריגן זיך ביי א אתרוג צו איך גיי בתר לקיטה צו איך גיי בתר חנטה, ביי וועלכע זאך טוען זיך נאר קריגן? נאר לגבי מעשרות, אבער לענין שביעית? לגבי שמיטה, אתרוג בתר חנטה אזלינן, גיי איך אתרוג האלטן אלע בתר חנטה, און ווי איז דא געווען די חנטה אין דעם זעקסטן יאר, אפילו איך האב עס אפגעריסן אין זיבעטן, דארף דאך נישט אנגיין קיין קדושת שביעית? דתנן, ווי זעען מיר אז די קריגן זיך נאר לגבי מעשר נישט לגבי שביעית? דתנן, מיר האבן געלערנט אתרוג שווה לאילן, א אתרוג איז גלייך צו א בוים, בג' דרכים, מיט דריי זאכן איז ער גלייך צו א בוים, ולירק בדרך אחד, מיט איין זאך איז אתרוג גלייך צו ירק, שווה לאילן בג' דרכים, מיט דריי זאכן איז אתרוג גלייך צו א בוים, לערלה ולרבעי, ביי א בוים איז דא א דין די ערשטע דריי יאר איז די פירות ערלה, און די פערדע יאר טאר מען אויך נישט עסן, ס'איז נטע רבעי, איך דארף עס אויסלעזן, איז דיע ביידע דינים פון ערלה און דער דין פון נטע רבעי גייט אהן ביי א אתרוג אזוי ווי עס גייט אהן ביי א בוים. און די דריטע זאך איז לשביעית, לשביעית איז אנדערש די טייטש, לגבי ערלה נטע רבעי איז די טייטש ווייל ערלה נטע רבעי גייט נאר אהן ביי א אילן נישט ביי ירקות, לשביעית קאן איך אזוי נישט טייטשן, ווייל שביעית גייט דאך אהן סיי ביי א בוים און סיי ביי א ירק, נאר לשביעית דארף מען טייטשן אז ווי אויף ווען קוק איך, ווען הייבט זיך אן, איך וויל באשטימען צו דיע פירות הייסט פירות שביעית, צו זאג איך, איך גיי בתר חנטה און די חנטה איז געוועסן ווען אין זעקסטן, גייט נישט אהן פירות שביעית, אדער דאס איז ביי א אילן. אדער ביי א ירק גיי איך בתר לקיטה און די לקיטה איז אין זיבעטן יאר, איז דער אתרוג גלייך צו שביעית צו א בוים, אז אויף וועלכע זאך קוק איך? בתר חנטה, אין דער זאך איז נישטא קיין מחלוקת, ולירק בדרך אחד. אתרוג איז צו ירק גלייך מיט איין זאך, ווייל די דין דאך ביי די ביימער, האט מען דאך געזאגט גיי איך בתר חנטה, גיי איך ביי לגבי די דין מעשרות אויכעט, ווי איז אבער ביי ירק לגבי מעשר, קוק איך נישט ווען עס וואקסט, נאר איך קוק דעמאלט ווען איך טו דאס קלייבן. איז אזוי, אין אמת'ן, מדין תורה איז דער חיוב פון תרומת ומעשרות און נישט גייט נישט אהן נישט אויף קיין ירקות נישט אויף קיין ביימער, ווייל אין דער תורה שטייט נאר דגן, תירוש, ויצהר, שביעית גייט אהן אין אלע זאכן אפילו ירקות, נאר די רבנן האבן מתקן געווען אז ס'זאל אנגיין תרומת ומעשרות ביי אלע ביימער, איז ממילא אזוי, איז דא א דין. אַז איך טו, און אַז איך טו זאָגן, אַלע ביימער, אויף וואָס וואַקסן זיי? זיי וואַקסן נאָר אויף רעגנוואַסער, ביימער טוטן זיך נישט באַוואַסערן. דעריבער זאָגן מיר, אַז די מעשר פון פירות האילן גיי איך בתר חנטה. וואו איז אָבער דיע זאַכן וואָס זיי וואַקסן על כל מים? דאס הייסט כל מים אלע וואסערן, אחוץ דעם רעגן וואסער דארף איך עס אויכעט באגיסן, אין דיע זאכן גיי איך בתר לקיטה, אויב אזוי אתרוג אתרוג טוט מען אחוץ דעם וואס רעגן וואסער טוט מען אויכעט באוואסערן, און דעריבער זאגן מיר לגבי דעם דין פון מעשר איז אתרוג גלייך צו ירק אז איך גיי בתר לקיטה. דברי רבן גמליאל, אזוי לערנט רבן גמליאל, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, אתרוג שוה לאילן לכל דבר, צו יעדע זאך, אפילו לגבי וועלכע זאך? אפילו לגבי דעם דין פון מעשר, וואס זעה איך דא? אז די מחלוקת פון ר' אליעזר'ן מיט רבן גמליאל איז נאר לגבי מעשר ווי איך קוק דעם אתרוג בוים אז רבן גמליאל לערנט אז איך גיי בתר לקיטה און ר' אליעזר לערנט שוה לאילן בתר חנטה אבער לגבי דעם דין שביעית האלטן אלע אז אתרוג גיי איך בתר חנטה אז ס'גלייך צו א בוים, אויב אזוי בלייבט דאך צוריק שווער די פריערדיגע קשיא, אזוי ווי דו מעגסט קויפן דעם לולב פארוואס ווייל דער לולב איז געוואקסן דעם זעקסטן יאר, דאס וואס איך רייס אים אפ אין זיבעטן ארט מיך נישט, זאל איך אויך מעגן קויפן דעם אתרוג? זאגט די גמרא, הוא. דאמר, דער תנא פון אונזער משנה, וואס דער תנא פון אונזער משנה לערנט אז קיין אתרוג טאר מען נישט קויפן ווען כ'האב אים אפגעריסן אין זיבעטן יאר, כאטש די חנטה איז געווען אין זעקסטן. ער האלט כי האי תנא. ס'איז דא א תנא אחוץ רבן גמליאל און רבי אליעזר וואס ער לערנט אז לגבי דעם דין שביעית גיי איך באתרוג בתר לקיטה. דתניא האבן מיר געלערנט אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, אבטולמוס העיד, אבטולמוס האט געזאגט עדות משום חמשה זקנים אין נאמען פון פינף זקנים, אתרוג אחר לקיטתו למעשר, אתרוג גיי איך נאך דער צייט פון קלייבן לגבי מעשר, דאס הייסט אז ס'איז געוואקסן, די חנטה אין צווייטן יאר און כ'האב עס אפגעריסן דעם דריטן יאר, גייט דא אן מעשר ראשון און מעשר עני, ורבותינו. נמנו באושא, אונזערע רעבעס האבן זיך געציילט אין דער שטאט אושא, און די גמרא דערמאנט אויך דאס ווארט אושא, אז די סנהדרין זענען געווארן פארטריבן צען גלות'ן אין א געוויסע צייט איז דארט געווען דער עיקר סנהדרין די ישיבה, ואמרו זיי האבן געזאגט בין למעשר דהיינו אחר לקיטתו למעשר בין לשביעית, פרעגט די גמרא שביעית מאן דכר שמיה ווער רעדט דא פון שביעית? ווער דערמאנט? זאגט די גמרא חסורי מחסרא והכי קתני.

קוק איך דאך ווען דאס איז געוואקסן, און דאס איז דאך געוואקסן ווען? אין זעקסטן יאר, ווייל אין צוויי וואכן וואקסט דאך ווי מען זאגט ווינציג אויף, דעריבער זאגן מיר דעם לולב מעג מען קויפן, וועט יעצט אויסקומען א פארקערטע דין אויכעט, אז דא האנדלט זיך אין דעם אכטן יאר, א לולב וואס איז געווארן אראפגעריסן דעם אכטן יאר. וועט אויסקומען וועל איך אים נישט טארן קויפן, און דעם אתרוג וועל איך יא קענען, אזוי וואלט פשטות וואלט מען געקאנט זאגן, כ'האב אבער געזען א שטיקעלע שפת אמת וועגן דער גמרא, ער ברענגט אראפ קודם כל דעם מהר"ם, דער מהר"ם זאגט מיר ווייסן דאך אלעמאל אז ראש השנה לאילן איז דער חמשה עשר בשבט, היינט היינט חמשה עשר בשבט איז ראש השנה להיום, דאס הייסט אזוי, ווען הייבט זיך אן, ווען ענדיגט זיך די צווייטע יאר, ווען הייבט זיך אן די דריטע יאר, איז דאס אלץ אפהענגיג אין חמשה עשר בשבט, און דא אין גמרא ווייזט אויס אז לגבי די ביימער, ווען הייבט זיך אן די ראש השנה, פאר אתרוג, טאקע ראש השנה, וויל דער מהר"ם דא זאגן, דער מהר"ם זאגט דא אז כאטש מיר זאגן ראש השנה לאילן איז חמשה עשר בשבט, דאס איז נאר גערעדט געווארן לגבי מעשרות, תרומות ומעשרות, אבער לגבי דעם דין שמיטה הייבט זיך עס אן ראש השנה, פארוואס? ווייל שמיטה איז דאך נישט בלויז פארבינדן מיט די ביימער, שמיטה איז דאך נאך פארבינדן נאך מיט אנדערע זאכן אויכעט, און ממילא הייבט זיך עס אן ראש השנה. נאכער זאגט דער שפת אמת, כ'האב געפינען אבער א של"ה, אז דער של"ה זאגט אז ראש השנה הייבט זיך אן ווען? אויכעט חמשה עשר בשבט לגבי שביעית ביי ביימער איז דאך שווער דעם מהר"ם'ס קשיא דא פון דער גמרא, ברענגט ער אבער אראפ א תורת כהנים וואס די תורת כהנים זאגט אויך אזוי ווי שטייט אין של"ה אז די ראש השנה לאילנות לגבי שביעית איז חמשה עשר בשבט. איז דאך זייער שווער די גמרא, לכאורה איז דאך זייער שווער די גמרא, וויל ער אויפטון אזוי אז אין אמת'ן מצד הדין איז לגבי שמיטה איז אויכעט ראש השנה איז ווי מ'זאגט חמשה עשר בשבט, נאר דאס וואס מיר זאגן אז ראש השנה דא ווייזט אויס איז טאקע ראש השנה איז דער ראש השנה לאילן לגבי שמיטה, דאס איז א דין וואס איך גיי לחומרא, און ער ברענגט אויף דעם ראיות. אויב אזוי וועט דאך אונזער שאלה וואס איר האט געפרעגט דעם אכטן יאר וועט אויך זיין די זעלבע דין, פארקערט ס'וועט נישט זיין פארקערט, דעם אכטן דין וועל איך טאקע זאגן דעם לולב, טאר מען נישט קויפן? פארוואס טאר מען נישט קויפן? ווייל ער איז געוואקסן דעם זיבעטן יאר, און דעם אתרוג קען איך אויך נישט קויפן. פארוואס? ווייל ווען ענדיגט זיך ביי אים די יאר? די יאר ענדיגט זיך דאך ביי אים ווען? חמשה עשר בשבט, אפילו איך האב עס אפגעריסן ווי מען זאגט דעם אנפאנג פון אכטן יאר, אבער לגבי דעם דין שביעית ביים אתרוג איז אויכעט חמשה עשר בשבט, און יעצט איין אינעווייניגער א גאנצער יחוס איז פארזעמעלט.